מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף מ' עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא אונטן ביי די משנה, דף ל"ט עמוד ב'. זאגט די הייליגע משנה, אין שורין את המורסן לתרנגולים, מען טאר נישט איינווייקן ברענד דאס הייסט איך האב די קענדל משל פון א חיטים, ארום דעם איז דא א שאלעכץ, דאס איז די ברענד, איז דאס טאר איך נישט גיין איינווייקן און געבן שפעטער פאר די תרנגולים, פארוואס? ווייל איך האב מורא ס'וועט ווערן חמצ'דיג. אבל חולטין, וואס איך מעג יא מאכן איז חליטה, חליטה איז פשט דו נעמסט גאר הייסע וואסער, דו גיסט עס איבער אויף דעם, די מינוט וואס דאס איז איבערגעגאסן מיט גאר הייסע וואסער, פון יעצט און ווייטער קען עס נישט ווערן חמצ'דיג, און ממילא זאגט ער איינווייקן, דאס קען איך נישט טון, אבער חליטה, סתם איבערגיסן מיט הייסע וואסער, דאס מעג איך יא מאכן. נאך א דין, האשה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, א פרוי, זעט זיך אויס, בשעת'ן גאנג צום מרחץ, האט מען דאס גענוצט, די ברענד, האט מען גענוצט דאס איינצושמירן די סקין, און ממילא זאגט ער דאס טארסט נישט נוצן, קענסט נישט גיין איינווייקן ווען דו גייסט צו די בית המרחץ, אבער וואס יא, אבל שפה היא בבשרה יבש, וואס דו מעגסט יא טון איז, אויב ס'איז טרוקן קענסטו עס יא נוצן, דאס הייסט הגם בעצם נאכדעם וואס זי האט זיך געוואשן איז דאך בעצם נאך דא עפעס נאסקייט אויפן באדי, און ממילא קען זיין אפשר האב איך מורא, אויף דעם זאגט די משנה ניין, וויבאלד ס'נאר ממש גארנישט, אביסל נאסקייט, קען איך זיי נוצן ווילאנג זיי זענען טרוקן, אויב אזוי מעגסטו גיין נוצן די ברענד זיך איינצורייבן דערמיט. נאך א דין זאגט די משנה, לא ילעוס אדם חיטין ויניח על מכתו, א מענטש זאל נישט גיין צוקייען אין זיין מויל חיטין און שפעטער איינשמירן אויף א וואונד, מפני שהן מחמיצות, דאס הייסט אפילו בעצם לייגסט דאך נישט אריין אין וואסער, נאר לייגסט עס אריין אין מויל, די חידוש איז אז די שפייעכץ דאס איז אויך א זאך וואס קען מאכן חמצ'דיג, און ממילא לא ילעוס קענסט נישט נעמען סתם חיטין עס צובייסן אין דיין מויל, ווייל מיטן שפייעכץ דורך דעם קען עס ווערן חמצ'דיג. עס זאגט די גמרא, תנו רבנן, אלו דברים שאין באים לידי חימוץ, דאס זענען זאכן וואס איינמאל דו האסט עס געטון קען עס נישט צוקומען צו ווערן חמצ'דיג, וואס הייסט, וואס למשל, האפוי, א געבאקענע זאך, והמבושל א געקאכטע זאך, וחלוט שחלטו ברותחין, אדער א זאך וואס מען האט איבערגעגאסן מיט גאר הייסע וואסער, קען עס נאכדעם מער נישט ווערן חמצ'דיג. פרעגט די גמרא, מבושל? וואס הייסט דו זאגסט מיר מבושל? מבושל איז א זאך וואס קען נישט ווערן חמצ'דיג? פרעגט ער אבער אדמבשל ליה מחמע, ביסט גערעכט איינמאל וואס ס'איז ממש גאר הייס איז דאך ס'איז דאך פשט כאילו דו גיסט עס איבער מיט הייסע וואסער, אבער בשעת ס'ווערט אויפגעקאכט, ווי לאנג ס'דויערט פאר דער טאפ צו ווערן הייס, אויב אזוי דעמאלס קען עס דאך ווערן חמצ'דיג אויב ס'ליגט אינעווייניג, און ממילא וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז א געקאכטע זאך איז נישט א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג? אמר רב פפא זאגט רב פפא, האפוי שבישלו קאמר, ער זאגט ביסט גערעכט, וואס איך מיין צו זאגן איז, אז אוודאי קענסט נישט גיין קאכן, בשעת דו גייסט עס אויפקאכן אוודאי קען עס ווערן חמצ'דיג, נאר וואס אז דו האסט א געבאקענע זאך, דו האסט א געבאקענע זאך, יעצט קען עס שוין מער נישט ווערן חמצ'דיג, וואלט איך געמיינט אויב יעצט גיי איך עס אויפקאכן קען עס אפשר יא נאכמאל ווערן חמצ'דיג, קא משמע לן ניין, האפוי שבישלו, א זאך וואס איז געבאקן געווארן, שפעטער גייסטו עס אויפקאכן, איז דאס נישט קיין פראבלעם, ווייל די מינוט וואס איז שוין געבאקן, קען עס מער נישט ווערן חמצ'דיג. תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, קמח שנפל לתוכו דלף, קמח וואס טראפט אויף דעם וואסער, אפילו כל היום כולו, אפילו א גאנצן טאג, אינו בא לידי חימוץ, קען עס נישט ווערן חמצ'דיג. אמר רב פפא זאגט אבער רב פפא והוא דעביד טיף להדי טיף ס'מוז אבער זיין אז ס'האלט אין איין טראפן איין טראפ נאכן צווייטן ווילאנג ס'טראפט איין טראפ נאך א טראפ נאך א טראפ פשט איז דאס וויבאלד ס'קלאפט אויף דעם א גאנצע צייט ס'פריווענט ס'זאל זיך נישט קענען מחמיץ זיין און ממילא ווילאנג ס'טראפט א גאנצן טאג אויב אזוי שטערט מיר דאס נישט און איך זאג נישט אז ס'וועט ווערן חמצ'דיג. אמרי דבי רב שילא, זאגן דבי רב שילא ותיקא שרי, אז די מאכל, א תבשיל וואס האט געהייסן ותיקא ס'איז געמאכט געווארן פון מעהל מיט נאך אנדערע זאכן, דאס מעג מען מאכן אויף פסח. פרעגט די גמרא, והתניא אונז האבן אבער געלערנט ותיקא אסור, אונז האבן געלערנט א ברייתא וואס די ברייתא זאגט קלאר אז די מאכל ותיקא איז אסור צו מאכן אויף פסח, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דעבדיה במישחא ומילחא, ווענדט זיך ווי אזוי מען מאכט עס, אויב מאכסטו עס מיט אויל מיט זאלץ, אויל איז דאך נישט קיין וואסער, ס'איז מי פירות, אויב אזוי קען עס נישט מחמיץ זיין, און ממילא ווען דא זאגט מען אז וואס איז מותר, רעדט זיך די אינגרידיענטס איז געווען אויל, מען האט נישט אריינגעלייגט קיין וואסער, נאר ס'איז געווען די פלאוער, מען האט אריינגעלייגט אין דעם אויל מיט זאלץ, ממילא זאג איך מעגסט עס מאכן, אבער הא דעבדיה במיא במילחא, דא רעדט זיך אבער מען האט עס גענוצט מיט וואסער און מיט מעהל, און ממילא דו גייסט אריין לייגן וואסער מיט מעהל מיט זאלץ, אויב אזוי אוודאי קען עס יא ווערן חמצ'דיג, און ממילא דאס וואס די ברייתא זאגט דו טארסט נישט מאכן רעדט זיך אין אזא סארט פאל אז דו האסט געלייגט די מעהל מיטן וואסער. אמר מר זוטרא, זאגט מר זוטרא נאך א דין, לא לימחי אינשי קדירא בקמחא דאבישנא, ווען א מענטש זאל נישט אריינלייגן, ער האט למשל עפעס א בריי און וויל עס מאכן אביסל דיקער, נעמט ער אביסל מעהל וואס איז געראוסטעד געווארן אין אויוון, עס איז געטריקנט געווארן אין אויוון, און דאס וויל איך יעצט אריינלייגן כדי צו דיקער מאכן מיין תבשיל. זאגט ער דאס טארסט נישט מאכן, פארוואס? ווייל דילמא לא בשל שפיר, ואתי לידי חימוץ, כ'האב מורא אז ווען די מעהל איז געווען דעמאלס אין די אויוון, איז די אויוון האט עס נישט געהעריג אויסגעטריקנט, און ממילא פשט איז נישט געווארן אינגאנצן געענדיגט די פראסעס פון באקן אויב אזוי עס קען אפשר יעצט יא נאך ווערן חמצ'דיג, איז אז דו גייסט עס אריינלייגן אין א נאסע תבשיל קען עס יעצט ווערן חמצ'דיג, און ממילא זאגט ער לייג עס נישט אריין אין אזא סארט זאך ווייל איך האב מורא וואס איז פריער געווען איז נישט געווען קיין גוטע ראוסטינג, אפשר נאך אביסל לחות דא, אויב אזוי קען עס ווערן חמצ'דיג, און ממילא זאגט ער זאלסט נישט אריינלייגן אזא סארט זאך אין א תבשיל. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, לא ליחלוט איניש תרי חיטי בהדי הדדי. ווען א מענטש מאכט חילוט, דאס הייסט ער גיסט איבער מיט גאר הייסע וואסער, זאלסטו נישט נעמען צוויי חיטים צוזאמען און דאס מאכן. דו קענסט נעמען איין קערל מיט נאך א קערל מיט נאך א קערל און איבערגיסן אויף דעם גאר הייסע וואסער, מיט דעם אז ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג פון יעצט און ווייטער. אבער נעמען תרי חיטים, צוזאמלייגען און שפעטער איבערגיסן הייסע וואסער דאס קען איך נישט טון, פארוואס? ווייל דילמא אזלא חדא ויתבה בציריא דחברתה, ס'דאך דא א שפאלט אין יעדע חיט, חיטים, און ממילא קען זיין אז ס'וועט זיך אריין כאפן איינס אריין אין צווייטן, ולא סליק להו דיקולא דמיא בארבע רוחתא, און ס'וועט אויסקומען אז די הייסע וואסער וועט נישט ממש גיין פון אלע אלע זייטן פון יעדע קערנדל, ווייל איינס וועט זיך אריינכאפן אינעם צווייטן, די מינוט ס'כאפט זיך אריין איינס מיטן צווייטן, ואתי לידי חימוץ, וועט עס יעצט צוקומען צו חימוץ. און ממילא זאגט ער, אז דו ווילסט קענסטו נעמען איין קערנדל, פשוט איבערגיסן אויף דעם הייסע וואסער און טון נאך און נאך און נאך אזוי. אבער צו נעמען צוויי צוזאמען, דאס איז א פראבלעם, כלומר איינס וועט זיך אריינכאפן אין צווייטן, און ממילא דאס איז נישט געווארן אויפגעכאפט די הייסע וואסער פון אלע זייטן, אויב אזוי קען עס ווערן חמצ'דיג. ואמר אביי, זאגט אביי, לא ליחרוך איניש תרי שיבולי בהדי הדדי, א מענטש זאל נישט אריינלייגן אין פייער אזוי שנעל, אדורך אויפהייצן אויפן פייער צוויי שיבולים, צוויי גאנצע שיבולים בהדי הדדי, פארוואס? ווייל דילמא נפיק מיא מהאי ובלע אידך ואתי לידי חמץ, כ'האב מורא עס צו איבערלייגן דורכן פייער, יעצט עס וועט ארויסקומען אביסל לחות, אביסל נאסקייט וועט ארויסקומען פון איין שיבול, עס וועט אריינפאלן אויפן צווייטן, און ממילא וועט עס ווערן חמץ'דיג דורך דעם וואס עס איז געווארן א נאסקייט יעצט, און ממילא האב איך מורא, און ממילא זאגט אביי לא ליחרוך איניש תרי שיבולים בהדי הדדי, נעם נישט צוויי שיבולים צוזאמען און לייג עס אריין אין פייער. אמר ליה רבא, זאגט אים רבא, אי הכי אויב אזוי אפילו חדא נמי, אויב האסטו מורא אז עס וועט ארויסטראפן א משהו, דאס הייסט די פייער טריקנט עס דאך אויס בשעת עס שלעפט עס ארויס די לחות דערפון, אויב אזוי האב איך מורא ס'וועט ארויפפאלן אויף אנדערע שיבולת, און ממילא קען איך נישט נעמען צוויי שיבולת צוזאמען, אויב אזוי זאגט ער, אויב אזוי אי הכי אפילו חדא נמי, אויב אזוי, דו האסט איין שיבולת, האסטו דאך די זעלבע פראבלעם, דילמא נפיק מהאי רישא, ובלע אידך רישא, קען זיין ס'וועט אראפפאלן פון אויבן אויף אראפ, און ממילא עס וועט ארויסגיין פון איין קערל און עס וועט אריינגיין אינעם צווייטן קערל און עס וועט מחמיץ זיין דעם אנדערן קערל, און ממילא זאגט אים, וואס גייט מיך אן, צו איך האב צוויי שיבולת, און איך האב מורא פון איינס וועט אריבערגיין צום צווייטן, אין איין שיבולת אליינס האסטו דאך אויך אסאך קערנדלעך, קען זיין אז פון איינס וועט אריבערגיין אויפן צווייטן. אלא אמר רבא, נאר זאגט רבא, ניין, מי פירות נינהו, ומי פירות אינו מחמיצין, זאגט ער, דו אביי האסט דאך מורא אז ס'וועט ארויסקומען א משקה און אריבערגיין צו די אנדערע, און ממילא האסטו מורא ס'וועט ווערן חמצ'דיג, זאגט ער, ניין, דאס נישט קיין פראבלעם, מי פירות אינן מחמיצות, און זאגט ער דו אביי קען זיין טאקע דו האלטסט אז מי פירות זענען מחמיץ, און ממילא האסטו א פראבלעם, אויב אזוי פרעג איך דיך וואס א חילוק צו איך האב צוויי שיבולת צו איך האב איינס כ'על אייביג האבן דעם פראבלעם, רבא זאגט ניין, מי פירות אינן מחמיצין, מי פירות קען נישט מחמיץ זיין, אז ס'קען נישט מחמיץ זיין אויב אזוי האב איך נישט קיין שום פראבלעם, אויב אזוי לאזטו, קענסטו נעמען ביידע שיבולת לייגסט עס אריין אין פייער, און עס וועט גארנישט געשען, ווייל אפילו למעשה וועט ארויסקומען אפשר עפעס א לחות, ס'איז מי פירות, און מי פירות קענען נישט מחמיץ זיין. זאגט די גמרא אבער והדר ביה אביי מההיא וואס אביי האט געזאגט אז מען קען נישט נוצן, אז איך דארף מורא האבן ס'וועט ארויסקומען עפעס א לחות אריבערגיין צו די אנדערע, זאגט די גמרא עניוועיז, אז וואס והדר אביי מההיא אביי האט חוזר געווען, דכל אגב מדלייהו לא מחמצי, יעדע זאך וואס איז פשוט ס'גייט אדורך, ס'איז נישט פשט אז ס'ליגט דארטן ממש אין א משקין, אז ס'טראפט אפשר עפעס ארויס אבער ס'גייט דאך ווייטער ממילא, און ממילא דאס קען נישט מחמיץ זיין. ווי זעה איך אז אביי האט חוזר געווען? זאגט די גמרא דאמר אביי, האי חצבא, דאבישונא, די די זאפט פון די קליות וואס מען האט אריינגעלייגט אין די אויוון, דאס הייסט מען האט גענומען די קליות מען האט זיי אריינגעלייגט אין די אויוון אזוי כדי אויסצוטריקענען, זאגט אביי אזוי, ספיחה שרי, אויב ס'איז איבערגעדרייט מען האט עס אריינגעלייגט אין א כלי, אבער אנשטאט צו אריינלייגן נארמאל דעם כלי אין אויוון האט מען עס איבערגעדרייט, און ממילא אין אזא פאל די לחות וואס גייט ארויסקומען די פון די היץ פון די אויוון עט זיך פשוט ארויסטראפן און ס'עט ארויסגיין, און ממילא ספיחיפה שרי, טאמער ס'איז איבערגעדרייט דעמאלס איז עס מותר. אבער זקיפא, אויב לייגסטו דעם כלי נארמאל אויף ארויף, דעמאלס איז אסור, ווייל דעמאלס די לחות גייט זיך פשוט פון אונטן פון די כלי, אז יעצט גייט עס אריין אינעווייניג אינעווייניג אין די קליות, און ממילא דעיס טו איך נישט טון. אבער זעסטו דאך אביי האט אויך געזאגט אז די פאקט אז ס'רינט ארויס און ס'גייט אביסל דארטן זיין לחות דעיס גייט מיר נישט אן, ווילאנג ס'איז איבערגעדרייט, פשט ס'וועט נישט ווערן איינגעווייקט, אבער פשוט אז דו לייגסט דעם כלי ארויף, דעמאלס זאגט טאקע אביי ס'איז א פראבלעם ווייל ער האט געהאלטן אז מי פירות קענען יא מחמיץ זיין.

זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן אין לותתין שעורים בפסח, מען טאר נישט גיין איינווייקן די שעורים אויף פסח, דאס הייסט ס'איז געווען עפעס א וועג וואס מען האט אויסגערייניגט די שעורים, וואס מען האט אויסגערייניגט די קערנדלעך, זאגט מען כדי ס'קען אראפ נעמען לייכטערהייט די שאלעכץ האט מען עס איינגעווייקט, מען האט עס איינגעקאכט פארדעם, איז אויף דעם זאגט די גמרא תנו רבנן אין לותתין שעורים בפסח, שעורים טאר איך נישט איינווייקן אזוי אויף פסח, ואם לתת, אבער אויב האט עס יא געמאכט, זאגט אזוי, נתבקעו אסורות, אויב האט מען זיך שוין אביסל אויפגעבלאזן, דעמאלס זאג איך אז ס'איז אסור, פשט איז, פארוואס האט זיך עס אויפגעבלאזן, פשט ס'הייבט זיך אן צו ווערן חמצ'דיג, אויב אזוי דעמאלס איז אסור, אבער לא נתבקעו, אויב ס'האט זיך נאכנישט אויפגעבלאזן, מותרות, דעמאלס איז עס מותר. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט איך האב עצה, טאמער זעסט אז ס'הייבט זיך אן אויפבלאזן און דו האסט מורא ס'וועט ווערן חמצ'דיג, האב איך א עצה פאר דיך, וואס קענסטו טון, שורן בחומץ, לייג עס אריין אין חומץ, אין עסיג, וחומץ צומתן, און ווען דו לייגסט עס אריין אין חומץ, דאס אליינס פריווענט, דאס מאכט אז ס'זאל צוריק ווערן און ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג. זאגט רבי יוסי, אויב האסטו טאקע מורא, דו זעסט ס'הייבט זיך אן צו ווערן חמצ'דיג, איך האב א עצה פאר דיך, נעם זיי, לייג זיי אריין אין חומץ, און די חומץ עט העלפן ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג. אמר שמואל, זאגט אבער שמואל, אין הלכה כרבי יוסי, די הלכה איז נישט אזויווי רבי יוסי אז איך קען טון אזא זאך, דאס הייסט אז איך קען עס אריינלייגן אין חומץ. אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, לא נתבקעו ממש, וואס אונז האבן געזאגט דא איז לא נתבקעו ממש אז ס'האט זיך ממש אויפגעבלאזן, נישט ערשט דעמאלס זאג איך אז ס'איז אסור. אלא כל שאילו מניחן על פי חבית, והן נתבקעות מאליהן, אפילו דו זעהסט ס'האט זיך ממש נאר אנגעהויבן, אבער נישט בעצם, ס'האט זיך נאכנישט אויפגעבלאזן, נאר אויב וואלסטו עס ארויף געלייגט אויף א פאס, און פון די ריח פון די פאס וואס קומט ארויס, די סעמענטינג חלק, די פערמענטינג, וויבאלד ס'האט דאך דא עפעס א דארטן אזא שטארקע לופט, און ממילא דורך דעם וואלט שפעטער די שעורים וואלט עס זיך עס אויפגעבלאזן, זאגט ער דאס אליינס איז שוין גענוג צו זאגן אז דאס איז געווארן חמצ'דיג, דאס הייסט ס'קען זיין אפילו א סטעידזש פריער, כ'מוז נישט זען ממש אז עס האט זיך שוין אויפגעבלאזן, נאר אפילו ס'איז א משהו א משהו, און דורכדעם וואלסטו שפעטער געלייגט אויף א פאס, וואלסטו געזען אז זיי גייען זיך ווייטער אויפבלאזן און ס'גייט ווערן חמצ'דיג, דאס אליינס איז שוין א סטעידזש אז ס'הייסט חמץ. ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, נתבקעו ממש, ס'מוז זיין נתבקעו ממש, שמואל זאגט, דאס אז ס'האט זיך א משהו אויפגעעפנט און שפעטער עסט ארויפלייגן אויף א פאס, דאס אליינס מיינט אויך אז דאס הייסט שוין חמצ'דיג זאגט ער ניין, זאגט שמואל וואס מוז זיין, ס'מוז זיין נתבקעו ממש, אז דו זעסט אז שעורים האבן זיך אויפגעעפנט ס'הייבט זיך אן אויפצובלאזן, דאס איז א מצב דעמאלס זאג איך אז ס'איז חמצ'דיג, אבער יעדע זאך פארדעם אפילו עסט עס ארויפלייגן אויף א פאס, און די פאס דורך די ריח וואס קומט ארויס דארטן עסט אפשר זעהן אז ס'עט זיך אויפבלאזן, דאס אליינס נישט, דאס הייסט נישט קיין סטעידזש אז ס'איז שוין חמצ'דיג, און ממילא זאגט ער ס'מוז זיין נתבקעו ממש. דערציילט די גמרא עבד שמואל עובדא בדורא דבי חו דבי בר חשו, ער האט טאקע געמאכט אין די כפר אין די דערפל דארטן פון בי בר חשו האט ער טאקע געמאכט אזוי, דאס הייסט אפילו ס'איז נאכנישט געווען נתבקעו ממש, ס'איז געווען אביסל פארדעם, האט ער געזאגט ס'איז אקעי, פארוואס ווייל נתבקעו ממש, ווייל ער האט געהאלטן ווען זאג איך אז ס'איז אסור? דאס איז נאר ווען ס'איז נתבקעו ממש. טאמער ס'איז אביסל ווייניגער און דו האסט מורא אז שפעטער ארויפלייגן אויף א פאס און דורכדעם וועט זיך עס אויפבלאזן, איז נישט קיין פראבלעם, דאס הייסט נאך נישט אז ס'איז געווארן חמצ'דיג. אמר רבה, זאגט רבה, בעל נפש, לא ילתות, א בעל נפש, א חסיד, איינער וואס וויל שפעציעל אכטונג געבן, לא ילתות, זאל נישט גיין אויס, זאל נישט גיין אויסרייניגן, דאס הייסט איינווייקן זיינע חיטים, די פראסעס מאכן פאר יום טוב, מאי, זאגט ער אזוי, דאס איז, ער זאגט, ווער וואס ער זאגט איז בעל נפש, זאגט די גמרא, מאי איריא בעל נפש, וואס עפעס בעל נפש, דווקא א חסיד, נאר ער זאל נישט מאכן אזא זאך, אפילו כולי עלמא נמי, יעדער איינער טאר נישט טון אזא זאך, פארוואס? דהא תניא, אונז האבן דאך געלערנט אין לותתין שעורים בפסח, אונז האבן דאך געלערנט קלאר אז מען טאר נישט לותת זיין שעורים אויף פסח, און ממילא פרעגט ער אים, וואס רעדסטו יעצט דא פון א בעל נפש, איינער וואס טוט ספעציעל אכטונג געבן ער זאל נישט גיין איינווייקן זאל נישט גיין אויסרייניגן זיין שעורים, וואס הייסט דווקא ער? יעדער איינער, שטייט דא קלאר אז יעדער איינער, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, אין לותתין שעורים בפסח, א קלארע הלכה. זאגט די גמרא ניין, הכי קאמר, דאס וויל ער זאגן, בעל נפש, אפילו חיטין דשרירי לא ילתות, אפילו חיטין וואס זיי זענען אסאך הארטער, און ממילא איז בעצם אסאך ווייניגער טשאנס אז דורכן וואשן דורכדעם זאל עס דורכן פראסעס פון לתיתה זאל עס ווערן חמצ'דיג, וואלט איך געמיינט אפשר חיטים, דאס מעג איך יא, טאקע וואס אונז האבן דא געלערנט דאס איז געווען דווקא אויף שעורים, שעורים איז א זאך וואס דו טארסט נישט גיין אויפוואשן, אבער סתם חיטים וואס איז אסאך הארטער אפשר מעג איך יא? אויף דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן זאלסטו וויסן ניין, דווקא איינער וואס איז א בעל נפש, קיין איסור איז נישט דא, ווייל די איסור איז נאר אויף שעורים, אבער א בעל נפש אפילו חיטין זאל אכטונג געבן אז ער זאל זיי נישט גיין אויפוואשן. אמר ליה רב נחמן האט געזאגט רב נחמן, מאן דציית ליה לאבא, דער וואס הערט אים צו און ער גייט טאקע נישט אויסוואשן זיין חיטין פאר פסח ווען ער גייט מאכן זיינע מצות, אכיל נהמא דעיפושא, עסט שמוציגע ברויט, דאס הייסט דו גייסט האבן דא קערנדלעך, דו גייסט האבן פון דעם וואס גייסטו מאכן שפעטער מעל וואס איז נישט קיין זויבערע מעל, און ממילא זאגט ער אוודאי זאלסטו יא מאכן אזא זאך, איך וויל זאלסט האבן גוטע מצות, איך וויל זאלסט האבן ריינע מצות פון גוטע מעל, און ממילא אוודאי דארפסטו מאכן לתיתה. און ער זאגט דהא בי רב הונא לתיתה, אין שטוב פון רב הונא האט מען געמאכט לתיתה, און בי רבא בר אבין לתיתה, און ממילא זעהט זיך זיי זענען נאך פונקט אזוי געווען בעל נפש, און זיי האבן יא געמאכט, און ממילא זאגט ער, צו מאכן די לתיתה אויף די מעל וואס דו גייסט נוצן פאר מצות איז נישט קיין שום פראבלעם, דו מעגסט עס יא מאכן, און פארקערט דו זאלסט עס מאכן, ווייל טאמער נישט וועסטו אויסקומען צו עסן שמוציגע מצות. ורבא אמר, רבא זאגט, אסור ללתות, רבא זאגט ניין. מען טאר נישט מאכן קיין לתיתה פון פאר פסח, אלא הא דתנן, אלא הא דתניא אין לותתין שעורים בפסח, עס שטייט דאך אבער למעשה אין לותתין שעורים בפסח, אז דווקא שעורים טאר איך נישט מאכן, שעורין הוא דלא, אבער הא חיטי שרי, אבער למעשה חיטה מעג איך יא, און ממילא פרעגט די גמרא רבא, ווי אזוי זאגסטו מיר רבא אז וואס איך קען נישט נעמען די, איך קען נישט מאכן קיין לסיסע, זאגט ער, ווען איך, די גאנצע ברייתא זאגט מיר נאר, אז שעורים זאל איך נישט מאכן קיין לתיתה, אבער אויף חיטים נישט געזאגט געווארן קיין איסור, אויף דעם זאגט ער לא מיבעיא קאמר, ער זאגט אזוי, לא מיבעיא חיטין, נישט נאר חיטין וואס דאס איז פשוט אז איך טאר נישט מאכן קיין לתיתה, פארוואס? ווייל כיון דאית ביה ציריא, על עיילי בהו מיא, וויבאלד ס'איז דאך דא קליינע שפאלטן אין יעדע חיטים, אויב אזוי האב איך מורא ס'וועט אריינגיין וואסער, און ממילא דאס אוודאי קען ווערן חמצ'דיג ממילא דארטן אוודאי זאלסט נישט מאכן קיין לתיתה, און די ברייתא דארף נישט רעדן פון חיטים ווייל חיטים געווען פשוט, אבל שערי דשיעי, אבער שעורים וואס זיי זענען דאך יא גלאט יעדע קערנדל איז פשוט רינדיג, אויב אזוי אימא שפיר דמי, וואלט איך געמיינט דארטן מעגסטו יא מאכן לתיתה, קא משמע לן, אויף דעם זאגט מיר די ברייתא זאלסטו נישט מאכן, און ממילא נעמט רבא די זעלבע ברייתא און ער דרייט עס פונקט איבער. פריער האט מען געוואלט זאגן אז דווקא שעורים דארטן דא א איסור אבער ביי חיטים איז נאר א בעל נפש, זאגט רבא ניין, ווען די ברייתא רעדט נאר פון שעורים, די סיבה פארוואס מען רעדט פון שעורים איז ווייל חיטים איז פשוט, חיטין האט פאר שפאלטן אין זיך, אויב אזוי דו גייסט זיי אויסוואשן, דו גייסט מאכן לתיתה, אויב אזוי וועט עס ווערן לייכטערהייט חמץ, און ממילא פון דעם דארף די ברייתא נישט רעדן, און ווען די ברייתא רעדט פון שעורים איז דווקא שעורים ווייל חיטים איז פשוט, חי' שעורים וואלט איך אבער געמיינט אפשר נישט דא קיין פראבלעם, אפשר דארט זענען דאך אינגאנצן רינדיג, ס'איז נישט דא קיין שפאלט וואס קען אריינקומען וואסער דארטן, אפשר מעג איך יא, און ממילא זאגט ער, זאגט די ברייתא זאלסטו וויסן שעורים זאלסטו אויך נישט מאכן, אבער חיטים זאגט רבא ניין אוודאי מ'טאר נישט מאכן קיין לתיתה. הדר אמר רבא, רבא איז שפעטער חוזר געווען, ער האט געזאגט ניין, מותר ללתות, מען מעג יא, איך האב צו שארף געזאגט, איך זאג מען מעג נישט, ניין, מען מעג יא, עס איז מותר ללתות. דתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, יוצאין בפת נקיה ובהדראה, ס'איז א ברייתא וואס אונז האבן שוין געהאט, אז מען קען יוצא זיין די מצוה פון פסח מיט פת נקיה, אדער הדראה, אדער פת נקיה מיינט ממש ריין, אדער הדראה נאך ווען ס'איז נאך דא אביסל די שאלעכץ אינעווייניג אויך. זאגט ער אבער ואי אפשר נקיה בלא לתיתה, אז די ברייתא זאגט מיר קלאר דא אז מען קען יוצא זיין מיט פת נקיה, וויאזוי גיי איך צוקומען צו פת נקיה אויב קען איך נישט אויסוואשן די קערנדלעך, אלא מאי זאגט רבא אז די ברייתא זאגט מיר קלאר אז איך קען יוצא זיין מיט פת נקיה, פשט איז אז איך קען גיין אויסרייניגן מיינע קערנדלעך, איך מעג מאכן לתיתה, און ממילא זאגט רבא וואס איך האב דא פריער געזאגט אז מען טאר נישט נוצן, מען טאר נישט גיין מאכן לתיתה אויף פסח, דאס איז א טעות, ס'איז מותר. והראיה די ברייתא זאגט דא אז דו קענסט נוצן ריינע מעהל און דו מעגסט דאס נוצן צו גיין מאכן דיינע מצות. איתיביה רב פפא לרבא, פרעגט רב פפא צו רבא, הקמחין והסלתות של נכרים, קמחא קמח אדער סולת, קמח איז נארמאלע מעהל, סולת איז ריינע מעהל, של נכרים פון גויים, של כפרים, אויב ס'קומט פון קליינע דערפלעך, טהורים, דעמאלס זענען זיי טהור, ושל כרכים, טאמער ס'קומט פון שטעט, טמאין, דעמאלס זענען זיי טמא. איז זאגט די גמרא, דכפרים, מאי טעמא, לכאורה ביי די כפרים, פארוואס זאגסטו אז וואס, אז דארטן זענען זיי טהור, די קליינע דערפלעך דארטן זענען זיי טהור, לאו משום דלא לתתי, וויבאלד זיי האבן עס נישט אויסגעוואשן, אויב אזוי קומט דאך אויס ס'איז קיינמאל נישט מוכשר געווארן צו ווערן טמא, אז ס'איז קיינמאל נישט גרייט געווארן טמא, אויב אזוי וועגן דעם זאג איך אז די קליינע דערפלעך זייערע מעהל דאס איז טהור, און ממילא זעהסטו אבער דא וקא קרי ליה סולת, אבער למעשה רוף איך עס נאך אלץ סולת, וואס סולת מיינט ממש ריינע מעהל, און ממילא זאגט ער, ווער זאגט דיך ווען די ברייתא זאגט מען קען נוצן ריינע מעהל צו גיין מאכן מצות, ווער זאגט דאס מיינט מיט לתיתה, דו זעסט דאך דא אויך, ווען מען האט אנגערופן די קליינע כפרים, האט מען געזאגט אז זייער מעהל איז טהור, פארוואס ווייל מען האט עס נישט אויסגעוואשן, און נאך אלץ רוף איך עס סולת, איז דאך פשט איז אז מען קען רופן א זאך סולת אפילו בעצם איז עס קיינמאל נישט געווארן געוואשן, מען האט קיינמאל נישט געמאכט לתיתה, און ממילא אפשר די ברייתא וואס זאגט מיר מען קען יוצא זיין מיט פת נקיה, פשט איז אויף א אנדערע וועג, אבער נישט מיט דעם וואס מען האט עס אויסגעוואשן, און ממילא פרעגט רב פאפא צו רבא וואס איז דיין ראיה פון יענע ברייתא מען מעג מאכן לתיתה? ענטפערט די גמרא תרגומא אקמח, זאגט ער ניין, תרגומא, האט אויסגעטייטשט אקמח, טאקע פון כפרים איז נאר דא קמח, פון די גרעסערע שטאט, פון דארטן די וואס זענען טמא, דארט איז דא סולת, אבער לגבי די שטעטלעך, לגבי די קליינע דערפלעך, זיי האבן נאר שמוציגע מעהל, זיי האבן נאר קמח, סלתות, דאס רעדט זיך לגבי די גרויסע שטעט וואס זיי האבן יא געמאכט, אבער טאקע די קליינע, וויבאלד די קליינע זיי האבן טאקע נישט געמאכט קיין לתיתה, קען איך גאר נישט גיין אנרופן זייערע מעהל א זאך וואס הייסט סולת. בתר דנפק, בתר דנפק און ר' פפא איז אוועק געגאנגען, רבא איז אוועק געגאנגען, האט ר' פפא זיך געכאפט נאכדעם וואס רבא איז שוין אוועק געכאפט, איז אוועק געגאנגען האט ער זיך געכאפט האט ער געזאגט, אוי, מאי טעמא לא אימא ליה מהא, איך וואלט אים געדארפט פרעגן פון א צווייטע פלאץ. רבא האט מיר טאקע געענטפערט און געזאגט אז די קמח רעדט זיך פון די קליינע, סלתות רעדט זיך פון די גרויסע שטעט, אבער למעשה איך וואלט אים קענען פרעגן פון א צווייטע פלאץ. דאמר רבי זירא אמר רב ירמיה אמר שמואל, רבי זירא האט געזאגט בשם רב ירמיה אמר שמואל, חיטין של מנחות אין לותתין אותן. די הלכה איז אז חיטים פון מנחות ווען מ'האט געמאכט א מנחה האט מען נישט געמאכט קיין מען האט נישט געמעגט מאכן קיין לתיתה וקא קרי ליה סולת און למעשה די תורה רופט עס נאך אלץ סולת און ממילא איז פרעגט ער אז די תורה רופט אן א מנחה סולת הגם מ'האט נישט געמאכט קיין לתיתה בעצם וואלט כ'געדארפט דאס פרעגן צו רבא און זאגן פאר רבא רבא לעבן וואס זאגסטו מיר, פת נקיה מוז זיין מיט לתיתה? דא זע איך דאך לגבי מנחה, מען האט נישט געמאכט קיין לתיתה, און נאך אלץ די תורה רופט עס אן סולת, און ממילא זאגט אים אוי, א שאד איך האב נישט געמיינט, איך האב נישט געדענקט די קשיא ווייל דאס וואלט אויך געווען א זאך וואס איך וואלט געדארפט פרעגן רבא. הדר אמר רבא, רבא האט למעשה חוזר געווען און האט געזאגט מצוה ללתות, נישט נאר עס איז מותר, נאר מצוה ללתות, ס'איז א מצוה צו גיין מאכן ריינע מעהל, דאס הייסט מען האט אנגעהויבן רבא בעצם אסור ללתות, מען טאר עס נישט טוען בכלל, שפעטער האט רבא חוזר געווען און געזאגט ניין, מותר, די מעגסט עס מאכן, און יעצט שטייען מיר אויף אזוי ווייט וואס די גמרא זאגט, אמר הדר אמר רבא, רבא האט נאכאמאל חוזר געווען און געזאגט מצוה ללתות, ס'איז גאר א מצוה צו גיין מאכן לתיתה, שנאמר אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, ושמרתם את המצות, מען דארף אפהיטן די מצות, דאס הייסט אפהיטן זאל נישט ווערן חמצ'דיג. עס איז אי לא דבעי לתיתה, אויב נישט אז עס פעלט אויס צו מאכן לתיתה, שימור למאי, פון וואס דארפסטו אכטונג געבן? ווי וועלכע סטעידזש דארפסטו אכטונג געבן? אלא מאי, אוואדע ווען די תורה זאגט מיר דו דארפסט אכטונג געבן ושמרתם את המצות, רעדט זיך פון די ערשטע סטעידזש, אז וואס? אז דו זאלסט גיין מאכן לתיתה, אבער בשעת מעשה ווען דו מאכסט לתיתה געב אכטונג, געב אכטונג זאל נישט ווערן חמצ'דיג. זאגט די גמרא, ווייל אי שימור דלישה, ווייל אויב וועסטו מיר זאגן אז וואס, ס'מיינט פשוט בשעת'ן קנעטן, דעמאלטס דארף איך אכטונג געבן, שימור דלישה לאו שימור הוא, אכטונג געבן בשעת'ן קנעטן דאס הייסט נישט קיין שימור, און ממילא דאס קען נישט זיין ווען די תורה זאגט ושמרתם את המצות רעדט זיך אויף בשעת ווען מען האט עס איינגעקנעט. דאמר רב הונא, ווייל רב הונא האט דאך געזאגט בצקות של נכרים, א טייג פון גוים, אדם ממלא כריסו מהן, אוואדע מ'דארף רעדן אז ס'איז געווען כשר די מענטש איז געשטאנען דארטן אדער ווייסט קלאר אז כשר לפסח איז עכט, אבער די הלכה איז ממלא כריסו מהן, אויב מאכט ער מצות פון דעם זאלסטו וויסן קענסטו זיך אנפילן קענסט עסן וויפיל די ווילסט דערפון, ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה, אבער וואס יא, ביים סוף מוזטו מאכן זיכער די האסט געגעסן א כזית מצה וואס איז געמאכט געווארן לשם, מיט שימור מיט אלעס. איז רשי ברענגט נאר ארויס באחרונה מיינט צו זאגן אז בשעת ווען דו עסט ווייל די עיקר מצוה פון עסן מצה איז בשעת ווען איך עס די קרבן פסח און ממילא באחרונה נאכדעם וואס דו ביסט שוין על השובע יעצט זאלסטו גיין און עסן א כזית מצה ווייל דאס איז דיין עיקר מצוה צו מקיים זיין די מצוה פון מצה נאר דו מוזט מאכן זיכער דו עסט א זאך וואס איז געמאכט געווארן מיט שימור זאגט די גמרא באחרונה אין זעסטו דאך דווקא באחרונה דווקא ווען דו וועסט מקיים זיין די מצוה מוזטו נעמען א אידישע מצה אבער בראשונה לא אבער בשעת ווען דו עסט סתם ווייל דו ווילסט זאט ווערן אוודאי קענסטו עסן סתם אזוי אויך מאי טעמא לכאורה פארוואס קען איך נישט נוצן דעם טייג וואס די גוי האט געמאכט, מאי טעמא, משום דלא עבד ביה שימור, לכאורה ווייל ער האט נישט געמאכט קיין שימור. איז זאגט ער, ולעביד ליה שימור מאפייה ואילך, דא רעדט זיך דאך אז וואס, די גוי האט נאר צוגעגרייט דעם טייג, און דער איד גייט יעצט מאכן דעם רעשט, ער גייט עס אויסוואלגנען, דאס הייסט ער מאכט עס אין די שעיפ, שפעטער מאכט ער די לעכער, לייגט עס אריין אין די אויוון, אויב אזוי זאל דאס זיין זיין שימור, ממילא וואס זאגסטו מ'קען נישט יוצא זיין מיט אזא סארט מצה, לאז אים יא יוצא זיין מיט אזא מצה, ווייל למעשה די סוף פראסעס האט ער דאך געמאכט, און דארט איז דאך יא געווען שימור, אלא לאו שמע מינה איז דאך א ראיה שימור מעיקרא בעינן אז וואס די שימור מוז זיין בשעת ערשטע סטעידזש, וואס איז די ערשטע סטעידזש ווען איך גיי עס צאם איך גיי ביי לתיתה ווען איך גיי עס אויסוואשן, און ממילא וויבאלד דא איז נישט געווען קיין בשעת לתיתה נישט געווען קיין שימור, אז ס'איז נישט געווען קיין שימור אויב אזוי ביסט נישט יוצא די מצוה, און ממילא ווען ס'קומט צו מקיים זיין די מצוה פון אכילת המצה מוזטו עסן דיין אייגענע. אויף דעם זאגט די גמרא, ממילא וואס איז דיין ראיה? וואס זאגסטו דא? פון דא דא האסט א ראיה אז כ'מוז מאכן לתיתה? ווייל די תורה זאגט ושמרתם, מוזט אכטונג געבן, אין וועלכע סטעידזש איז דא אכטונג צו געבן? ביים סוף העלפט נישט, אלא מאי מוז זיין ממש גלייך אין אנהייב בשעת'ן לתיתה, זאגט ער דילמא שאני התם דבעידנא דנחית לשימור לא עבד לה שימור, קען זיין בעצם איז גענוג מען זאל האבן שימור פשוט בשעת מען הייבט אן צו קנעטן, נאר דא איז דאך נישט געווען קיין שמירה בשעת'ן קנעטן, און ממילא וועגן דעם איז נישט קיין פראבלעם, אבל היכא דבעידנא דנחית ליה לשימור עבד ליה שימור, אבער אויב בשעת בשעת'ן קנעטן אפילו ס'איז ביים גוי אבער דעמאלס איז יא דא שימור, אויב אזוי לכאורה וואלט עס יא געווען גענוג. און במילא הכי נמי דשימור דלישה הוי שימור, און ממילא זאגט ער צו רבא, וואס איז דיין ראיה דא אז דו זעהסט ס'האט געפעלט אין שימור, און דו האסט געוואלט זאגן די שימור האט געפעלט גלייך אין אנהייב בשעת'ן לתיתה, איז דאך א ראיה מ'דארף האבן לתיתה, זאגט ער ניין וואס עפעס, קען זיין אז וואס בעצם מ'דארף טאקע האבן שימור, אבער פון ווען דארף איך האבן שימור דאס בשעת'ן קנעטן ווען מ'מאכט דעם גאנצן טייג, און דאס האט געפעלט דא, און ממילא וואס איז דיין ראיה דא מ'דארף האבן לתיתה. זאגט די גמרא אבער ואפילו הכי לא הדר ביה רבא, למעשה רבא האט נישט חוזר געווען דאמר להו להנהו דמהפכי כיפי, ער האט אפילו געזאגט צו די מענטשן וואס זענען נאך געשטאנען אין די פעלד מען האט אויסגעדרייט די גאנצע תבואה, האט ער געזאגט כי מהפכיתו הפיכו לשם מצוה, ווען ער גייען עס אויסדרייען מאכט זיכער אז וואס דו מאכסט עס לשם מצוה, אלמא קסבר שימור מעיקרא מתחילתו ועד סופו בעינן, זעה איך אז רבא האט געהאלטן אז ווען ער מאכט שימור מוז עס זיין גלייך פון אנהייב מתחילתו ועד סופו פון בשעת'ן שניידן פון בשעת'ן איבערדרייען לתיתה אלעס דאס איז אלעס מוז זיין בשימור. מר בריה דרבינא, דערציילט די גמרא מר בריה דרבינא מנקט ליה אימיה בארבי, אז אפילו בשעת ווען מען האט אוועק געלייגט, בשעת קציר ווען מען האט אוועק געלייגט די אלע תבואה, האט זיין מאמע געמאכט זיכער אז פשוט מען לייגט עס אוועק, די תבואה דאס איז לשם מצה, און ממילא זעט מען אז ווי שטארק מען האט אכטונג געגעבן אויף דעם, אז יעדע זאך, ווי מען האט נאר אנגערירט דעם מעל, ווי מען האט נאר אנגערירט די תבואה, אלעס האט מען געמאכט לשם מצוה, ממילא זאגט רבא, ווען ס'האט אנגעהויבן צו זאגן לכתחילה מ'טאר נישט מאכן לתיתה האט ער געטוישט אז מ'מעג מאכן, שפעטער געטוישט נישט נאר מ'מעג מאכן, נאר וואס מ'זאל מאכן, ווייל מ'דארף און מ'זאל מאכן די בעסטע מצות וואס מ'קען אבער אלעס דארף זיין מיט שימור. אורייתא.